א רגל אחת. מיט ר' פנחס גלויבער. שלום וברכה. וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די וואך מיט די היסטאריע יעצט האלט מען שוין נאנטער צו אונזער תקופה פון די ען עס עי די נעשאנעל סעקיוריטי עידזשענסי וואס איז די געהיימפולסטע, מאכטפולסטע שפיאנאזש אגענטור וואס איז ווארשיינליך אויכעט פארמישט אין די מערסטע סקאנדאלן וואס ווי אויסגערעכנט פאריגע וואך און אונז'מיר זען ווייטער די וואך איז א תוצאה פון צוויי זאכן סאיז איינס סווערט געפיטערט דורך ביידע סיי די מאָס געהיימניס אונטער וועלכע די אגענטור איז פארשלייערט וואס בעצם געט איר די רעכט די מאכט און די מעגליכקייט צו טוהן זאכן וואס אויב זענען זיי נישט אומלעגאל זענען זיי זיכער קאנטראווערסיאל, דאס זיכער. פאריגע וואך האבן מיר גערעדט פון די היסטאריע, די אנטוויקלונג פון ווען די NSA איז געגרינדעט געווארן, די יסוד דערפון, וואס האט זיך נישט אויסגעארבעט, און נאכדעם וויאזוי פרעזידענט טרומען האט אין די אנפאנג פופציגער יארן געגרינדעט די NSA אן קיינעם דערציילן, ממש געווען א סוד עצום, קיינער, אריינגערעכנט קאנגרעס האט דערפון נישט געוואוסט. ביז דער סענאט האט זיך אנגעשטויסן אין איר מציאות מיט איבער צוואנציג יאר שפעטער, אויכעט על פי צופאל, ווען דער סענאט איז אריינגעקראכן אין אומלעגאלע אקטיוויטעטן פון אנדערע שפיאנאזש אגענטורן אין אמעריקע, דעמאלטס האט דער סענאט געוואר געווארן אז אונטער זייער נאז פיגורירט און פונקציאנירט א ספיי עידזשענסי וואס איז אין פארנעם און אין מאכט גרעסער ווי אלע אנדערע אינטעלידזשענט עידזשענסיס צוזאמגענומען. און אזוי זענען מיר געגאנגען ווייטער ביז אונז זעמיר אנגעקומען צו יענעם גורל'דיגן טאג פון סעפטעמבער דעם עלעפטן טו טאוזנט און וואן, ניין עלעווען. ניין עלעווען יענע טאג האט געטוישט די גאנצע וועלט, אונז אלע ווייס מיר עס. ס'האט געטוישט דעם וועלט אין אסאך הינזיכטן, אבער אונז'מיר בלייבן פאוקעסד אויף די אונזער אייגנטליכע טעמע. ס'קען, מ'קען אנפאנגען מיט אזא קלייניקייט אפילו ווי די. פאליטישע אנשויאונגען, די פאליטישע אגענדע פונעם דעמאלטסדיגן פרעזידענט בוש, פשוט צו געבן א שמעק ווי זאכן האבן זיך געטוישט אויפאמאל, מחמת ההכרח, דאס מציאות האט דערצו האט אריינגעצווינגען די אמעריקאנער פירערשאפט און אנדערע חלקים פון דער וועלט, צו טוישן די וועג ווי אזוי מ'קוקט אויף זאכן, ווי אזוי מען האנדלט מיט זאכן, ווי אזוי מען באציט זיך צו אנדערע, געוועזענע שונאים זענען געווארן פריינט, פריינט זענען געווארן שונאים, קיצור, ס'איז אריינגעקומען א טויש, אנגעהויבן ווי דערמאנט מיט פרעזידענט בוש וואס איז ביז ניין ניין עלעווען האט ער זיך באטראכט און ער האט זיך אזוי געפעקעדזשט ביי די וואלן און ער האט געפירט אן אגענדע, ס'איז געווען מער טראדיציאנאל קאנסערוואטיוו, די טראדיציאנאלע קאנסערוואטיוון ביז דעמאלטס זענען געווען מער אינעם הינזיכט פון פארען פאליסי, פון אויסערן אנגעלעגנהייטן, זענען זיי געווען מער, איך טראג ווי ווייניגער זיין פארמישט אין וואס עס טוט זיך אנדערע פלעצער אין די וועלט, וואס טוט זיך אין אנדערע לענדער, און זיין מער פאוקעסד אויף אינעווענדיג, כלפי פנים, וואס עס גייט פאר אין אמעריקע. נאך ניין עלעווען האט פרעזידענט בוש געטוישט, און ער האט אנגעהויבן זיך שוין איינמאל אינטערעסירן וואס עס טוט זיך אינדרויסן, פון אמעריקע נישט נאר אינטערעסירן נאר איז געווארן גאר שטארק אקטיוו. דער גאנצער געדאנק, דער געדאנק פון אריינברענגען דעמאקראטיע אין אנדערע לענדער וואו ס'איז נישט דא, איז געווען א פרעמדע באגריף פאר פרעזידענט בוש ביז ניין עלעווען, און דעמאלטס האט זיך עס אנגעהויבן. און א קלאסישע דוגמא פאר דעם איז איראק. יא, אונז ווייס מיר אז אמעריקע האט אינוואדירט איראק, אנגעבליך ווייל סאדאם חוסעין האט געהאט עפעס א שייכות מיט די ניין עלעווען טעראר אטאקעס, און דערצו, איז אויך געגאנגען די ניגון וואס מ'האט דעמאלטס געזינגען אין וואשינגטאן אז ער אנטוויקלט אדער האלט און וויל אדער וועט נאך נוצן כעמישע וואפנס, כעמישע צו ביאלאגישע, אומגעווענטליכע, אנקאנווענשאנעל, וואפנס. עס האט זיך שפעטער ארויסגעשטעלט צו זיין א גרייז, א טעות. ס'הייסט נישט אז סאדאם חוסעין האט נישט געוואלט און נישט אז ער האט נישט עוסק געווען דערין, אבער ס'איז נישט געווען דאס עפעס וואס זאל רופן ממש פאר אן אינוואזיע, און איז זיכער נישט די ערשטע אויף די ליסטע פון לענדער ווען ס'קומט צו די זאכן. עכ"פ ס'איז גענוג צו געבן א שמעק וויאזוי זאכן האבן זיך דעמאלטס געטוישט. איינע פון די זאכן וואס זענען זייער בולט געווארן ביי ניין אילעווען איז די נישט קאאפעראציע און די נישט צוזאם ארבעט פון די אמעריקאנער אגענטורן, פון די אמעריקאנער שפיאנאזש אגענטורן, ס'איז געווען ווי מען זאגט א הילכיגע פאטש אין פנים פאר די אמעריקאנער שפיאנאזש. אונז האבן שוין דערמאנט דאס אינעם פאריגן שמועס אז ס'זענען געווען שטיקלעך אינפארמעישן א חלק ביי די עף בי איי, נאך געוויסע שטיקלעך דאטא איז געווען ביי די סי איי עי, און אזוי ווייטער, וואס אינאיינעם וואלטן געקענט צוזאמשטעלן א בילד און ס'וואלט ווען געגעבן א קלארע אנצוהערעניש פאר די אמעריקאנער רעגירונג אז דא ווערט געפלאנט דאס וואס איז אויסגעפירט געווארן ניין עלעווען, דא ווערט געפלאנט א גרויסצוגיגע, גרויס ארומנעמיגע אטאקע אויף אמעריקע אין יענעם טאג, מיט ערעפלאנען וואס וועלן אריינגעפירט ווערן אין וויכטיגע בנינים. נאר וואס דען? ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע קאאפעראציע און צוזאמארבעט צווישן די פארשידענע אגענטורן, און במילא איז דאס גאנצע בילד פארזען געווארן. איז במילא דער ענטפער צו א פראבלעם אין. אינטעלידזשענס איז דאך פארשטייט זיך מער אינטעלידזשענס, מער שפיאנאזש. איז פרעזידענט בוש האט אין טו טאוזענד און טו מיט אפאר חדשים נאך די ניין עלעווען אטאקעס האט דער פרעזידענט אונטערגעשריבן א געהיימען א געהיימע פארארדענונג וואס האט געגעבן דאס רעכט פאר די ען עס עי צו שפיאנירן אויף די טעלעפאן געשפרעכן און אימעיל קאמיוניקאציע פון טויזענטער אמעריקאנער בירגער אן קיין קאורט ארדער, ס'הייסט אנדערש ווי פריער ביז יענעם טאג ביז טו טאוזענד און טו ווייסט מיר אז ס'זענען געווען געזעצן וואס האבן קאנטראלירט די אקטיוויטעטן פון די ען עס עי, דאס איז געווען א געזעץ וואס קאנגרעס האט דורכגעפירט מיט א איבער פֿערציק יאר צוריק אין נײַנצן הונדערט אַכט און זיבעציק אז כדי צו שפיאנירן אויף אן אמעריקאנער בירגער דארף די ען עס עי פריער באקומען א געריכטליכע רשות. דאס האט פרעזידענט בוש אינגעהיים אנולירט, און געזאגט אז מען מעג גיין שפיאנירן אויף אמעריקאנע בירגער אויף וועמען ס'איז דא א חשד אז זיי האבן שייכות מיט טעראר טעטיגקייטן. דאס איז געווען די אנהייב פון די אזויגערופענע סטעלער ווינד פראגראם, אונז זאל מיר שפעטער זען וועגן דעם מער. אבער פריער נאך, ממש נאך ניין עלעווען, האט זיך אנגעהויבן דער געדאנק פון אנפאנגען פון שפיאנירן אויף אמעריקאנע בירגער, דאס הייסט אז די ען עס עי זאל פארקירעווען א גרויס חלק פון אירע ריסארסעס, פון אירע מעגליכקייטן, פון אירע אקטיוויטעטן כלפי פנים אין אמעריקע אליין. און דאס אגב איז געקומען שוין פון קאנגרעס, נישט, מען רעדט נישט ספעציפיש פון די געהיימע פארארדענונג וואס די פרעזידענט, וואס בוש האט געגעבן פאר די ען עס עי, נאר, בכלליות האט קאנגרעס געגעבן פאר בוש וואס מען רופט א בלענק טשעק, עס איז א טשעק וואס איז נישט אויסגעשריבן, קענסט אויסשרייבן צו וועלכן סכום דו ווילסט, דאס הייסט קענסט טון וואס דו האלט איז וויכטיג צו כאפן און באשטראפן די וואס זענען געווען פארמישט אין די ניין עלעווען אטאקעס און אויכעט צו טון וואס פעלט זיך נאר אויס צו פארהיטן אז קיין אטאקעס אין די צוקונפט זאלן זיך מער נישט אפשפילן, זאלן צושטערט ווערן נאך אין צייט. מיט א חודש נאך ניין עלעווען האט קאנגרעס דורכגעפירט דעם אזויגערופענעם פעיטריאט עקט, פאטריאט אקט, די איבערטייטש אויף אידיש, וואס דאס האט געגעבן די רעכט פאר די אמעריקאנער רעגירונג צו באקעמפן טעראר מיט יעדע טאקטיק וואס איז נאר דא, וואס איז נאר דא, מיט יעדע מין סארט יעדע פארשטופטע געזעץ, לאמיר זאגן ס'זענען דא געזעצן וואס אמעריקע האט געהאט אין פלאץ, וואס זענען געווען געווידמעט צו באקעמפן דראג טרעפיקינג, דאס אריינברענגען אריינשמוגלען דראגס אין לאנד, איז יעדער האט געוואוסט און פארשטאנען אז די געזעצן זענען געווידמעט נאר פאר דעם צוועק און ס'זאל פאר נאר פאר דעם גענוצט ווערן, למשל ווען עימיצער פירט דורך א ערנסטע פארברעכן, לאמיר זאגן אפילו א מארד, אבער ס'איז נישט פארבינדן צו דראגס, דארטן גייט מען נישט נוצן יענע רעכטן. ס'דא געוויסע רעכטן, געוויסע פעולות וואס מען מעג טון נאר פאר ספעציפישע סארט קריימס, פאר געוויסע פארברעכנס. איז די פעטריאט עקט האט געגעבן דאס רעכט פארן פרעזידענט, ס'הייסט פארן מיליטער, פאר די, פאר אלע אגענטורן, אלע רעגירונגס אגענטורן, צו נוצן אלע ריסארסעס און אלע געזעצן, אלע מעגליכע מיטלען, דאס הייסט אויסנוצן דאס געזעץ און עס קנייטשן אפילו ממש ביזן סוף אויף ווי ווייט ס'לאזט זיך נאר, פאר דעם ציל פון באקעמפן טעראריזם, אריינגערעכנט אין דעם איז צו גיין אונטערהערן געשפרעכן פון מענטשן און אפילו צוריקגיין און פארלאנגען פון טעלעפאן קאמפאניס, סעלפאן קאמפאניס, צו אינטערנעט פראוויידערס, אז זיי זאלן צושטעלן אלע, די גאנצע היסטאריע, אלע טעטיקייטן פון יענעם, אלע טעלעפאן געשפרעכן, אלע קאמיוניקאציע, אלע פלעצער וואו ער האט באזוכט אנליין, ווי ווייט צוריק זיי פילן אז ס'פעלט זיך נאר אויס, איז די אלע רעכטן וואס די ען עס עי איז, די אלע וואס איז געווארן באגרעניצט, די אלע ען עס עי רעכטן וואס זענען געווארן באגרעניצט אין נײַנצן הונדערט אכט און זיבעציק, זענען דא מער ווייניגער אויפגעלאזט געווארן. ס'הייסט. להלכה, אפיציעל, איז די NSA נאך אלץ געווען אונטערגעווארפן דעם געזעץ, אבער בפועל זענען זיי צוגעטיילט געווארן גאר ברייטע רעכטן, און אפילו די פארשריפטן און רעגולאציעס זענען געווען אזוי מין ברייט און כללית'דיג, אז יעדער איינער וואס מ'האט געוואלט האט נאר געקענט דארטן אריינפיטן, האט געקענט אריינגעשטעלט ווערן אין א קאטעגאריע אז די NSA זאל האבן דאס רעכט אויף יענעם צו שפיאנירן. אבער די ריכטיגע שינוי אין די ריכטונג, פון די ען עס עי איז געקומען מיט א געציילטע יארן שפעטער אין טו טאוזנט און פייוו, איז תשס"ה, ווען די ען עס עי האט באקומען א נייעם דירעקטאר. דאס איז געווען א האט אפגעצייכנט א נייע עפאכע אין די היסטאריע פון סיי די ען עס עי און סיי די בכלל די וועלט פון שפיאנאזש. ס'איז געווען אין אוגוסט דעם ערשטן פון יאר צוויי טויזנט און פֿינף ווען גענעראל קיט אלעקסענדער, איז אויפגענומען געווארן אלס דער זעכצנטער דירעקטאר פון די ען-עס-עי, אן אמט אויף וועלכן ער געבליבן דינען פאר נײַן יאר. ס'איז נישט דא קיין איין דירעקטאר פון די ען-עס-עי פריער וואס האט געדינט אפילו נאנט צו אזוי לאנג, און וואס האט געהאט אזויפיל מאכט. צו געבן א געדאנק סתם פון דעם מהלך המחשבה פון דעם גענעראל אלעקסאנדער, וויאזוי ער האט געטראכט, עס איז גענוג צו ברענגען צוויי ציטאטן וואס זענען שפעטער אויפגעברענגט געווארן דורך מענטשן וואס האבן געארבעט נאנט מיט אים אין די ען עס עי. איינס איז, ער זאגט, לאמיר זיך נישט זארגן וועגן די געזעץ, קודם לאמיר אויספיגערן א וועג וויאזוי אנצוקומען צום ציל ווי אונז ווילמיר. זיין לשון איז געווען, לעטס נאט ווארי אבאוט די לאו, לעטס דזשאסט פיגער אוט האו טו געט די דזשאב דאן. דאס הייסט, לאמיר לאמיר אויפקומען מיט א מהלך וויאזוי. צו טוהן דאס וואס די רצון הרבים געווען, און נאכדעם וועלן מיר זעהן וועגן די געזעץ. דאס איז איינס. די צווייטע ציטאט איז, ס'איז דא אסאך זאכן וואס זענען נישט זיכער לעגאל, אבער די פאקט אז ס'איז נישט זיכער לעגאל מיינט נאכנישט אז ס'איז אומלעגאל. א לאט אוו טינגס ארנט קליערלי ליגעל, באט דעט דאזענט מעיק דעם איליגעל. איז דאס איז אפיציעל צוויי סטעיטמענטס וואס ער האט געזאגט, און דאס וואס ער האט געזאגט. און שוין געזאגט פאר אנדער, סאו דאס געבט אונז א איידיע וויאזוי ער האט אנגעקוקט די רעכט און די מאכט און די מעגליכקייט וואס די ען עס עי זאל יא און נישט טון למעשה. סאו דער דזשענעראל קית' אלעקסענדער איז געווען ממש די פערפעקטע מענטש, די פערפעקט קאנדידאט פאר דעם דזשאב. ער האט געהאט אסאך ערפארונג און זיין ספעציאליטעט איז געווען בפרט אין פיזיקס און טעכנאלאגיע. דורכאויס די מלחמה אין איראק אגב איז ער אויפגעקומען, ער האט ערצייגט און ערפינדן ספעציעלע טעכנאלאגיע, ספעציעלע געצייג צו קענען אונטערהערן און מיטהאלטן יעדע קאמיוניקאציע, סיי וואסערע אופן די קאמיוניקאציע האט דורכגעפירט געווארן, מען רעדט פון טעלעפאן, פון אימעיל, וואסערע אופן זאל נאר זיין, יעדע קאמיוניקעישן. אין גאנץ איראק איז מיטגעהאלטן געווארן בשעת מעשה, סאו ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז געווארן אויפגעכאפט און שפעטער אנאליזירט, פארשטייט זיך אליין מ'האט נישט געקענט בשעת מעשה, ס'איז נישט געווען גענוג מענטשן וואס זאלן ממש אונטערהערן יעדע געשפרעך, אבער ס'איז דא קאמפיוטערס וואס האבן אונטערגעהערט יעדע געשפרעך, יעדע קאמיוניקאציע בשעת מעשה בשעת ס'איז געשען. און דאס איז געווארן דורך געוויסע פראגראמען אנאליזירט אויפצוכאפן געוויסע ווערטער אדער געוויסע זאצן וואס וואלטן אנגעצינדן א רויט לעמפל, או, דא דארף מען זיך אפשטעלן, אין דעם געשפרעך, אין די צוויי מענטשן דארף מען טיפער אריינקריכן. אלכסנדר האט נאך דערצו געהאט נאך א קוואליפיקאציע אז ער האט גוט געקענט די אינער ווארקינגס ווי מען זאגט אין וואשינגטאן די סי, ער האט גוט פארשטאנען ווי אזוי, וויאזוי מען טראכט דארטן, וויאזוי זאכן ארבעטן דארטן, בקיצור וואס מען דארף זאגן פאר וועמען כדי צו קענען אויספירן וואס מען וויל. ער האט פארשטאנען וויאזוי צו רעדן צו דעם, ער האט געוואוסט צו דעם פאליטישן דארף מען רעדן אזוי, צו יענעם פענטאגאן באאמטע דארף מען רעדן אן אנדערן וועג, ער האט געוואוסט וואס צו זאגן און פאר וועמען, די אונטערשטע שורה איז ער האט געהאט, ער האט געהאט די קענטעניס און די טולס. וויאזוי צו אויספירן וואס ער האט געוואלט, דערצו האט ער נאך אויסגעשטעלט די, ער האט געהאט א ספעציעלן צימער, ער האט אויסגעשטעלט די NSA אויף אזא אופן, א צימער מיט סקרינס און קאמפיוטער געצייגן און זאכן, ס'איז געווען אויסגעשטעלט מיט אויפן אופן פון א געוויסע, ממש מיט א פסיכאלאגישע מהלך, אז ווען עימיצער איז אריין געקומען, לאמיר זאגן א פאליטישן, ער האט געוואלט וויסן וואס וואס גייט פאר מיט די ען עס עי, יענע אגענטור וואס קיינער ווייסט נישט, קיינער קען נישט זייער בודזשעט, קיינער ווייסט נישט וויפיל ארבעטער זיי האבן, קיינער ווייסט נישט וואס זיי טוען אלץ, די אגענטור, וואט אר דעי אפ טו, וואס טוט זיך דארטן, איז עימיצער וואס האט געוואלט אריין קריכן, האט ער אריינגעפירט אין יענעם צימער, וואס ווי געזאגט איז געווען אויסגעשטעלט אזוי פסיכאלאגיש צו ווארפן א פחד אויף יענעם. פחד מיינט נישט אז מען גייט אים עפעס טון, אבער כאילו אז דא רעדט מען פון מורא'דיג מורא'דיג ערנסטע וויכטיגע סודות'פולע געהיימע זאכן, ס'האט געהאט דעם אפעקט אז יענער זאל זאגן יא אן פרעגן ווייטערדיגע קשיות. פארשטייט זיך ער האט גענוצט נאך זיינע אייגענע טעקניקס, ער האט געוואוסט ווי געזאגט פריער וויאזוי צו רעדן צו יענעם, ער האט געוואוסט צו וועמען ער דארף רעדן אז די מעסעדזש זאל אנקומען אזוי. די אונטערשטע שורה איז אז ווי געזאגט ער איז געבליבן נײַן יאר אויף דעם אמט, קיט אלעקסענדער איז געבליבן נײַן יאר אלס דירעקטאר פון די NSA און ער האט דורכאויס די צייט איבערגעמאכט די אגענטור און ער האט געטון דארטן און ער האט געזען אז די אגענטור זאל טון מה שליבו חפץ, וואס ער האט פארשטאנען און איז וויכטיג און ריכטיג. אבער וואס ער האט פארשטאנען אז ס'איז וויכטיג און ריכטיג האט אין אנדערע ווערטער אויך געמיינט אז זאכן זענען שנעל ארויס פון קאנטראל. ס'הייסט אזוי. נניח אז די כוונות פון דזשענערל אלעקסענדער זענען געווען ריין, אז ער האט געמיינט די טובה פון לאנד און ער איז געווען איבערצייגט אז כדי צו קענען פארהיטן ווייטערדיגע טעראר אטאקעס דארף מען טון וואס ער טוט. אבער די פאקט איז אז זייער אסאך מענטשן האבן יעצט אויפאמאל באקומען צוטריט צו זייער אסאך מעגליכקייטן פון שפיאנירן אויף מענטשן און אויך אינפארמאציע פון זייער אסאך פריוואטע מענטשן. איז דער דזשענערל אלעקסענדער קודם האט איבערגעמאכט די ען עס עי אז ער האט אריינגעברענגט דארטן די נייעסטע טעכנאלאגיע וואס איז נאר דא, ער האט איינגעשטעלט א רייע פרישע שפיאנאזש פראגראמען, און האט אויך אריינגעברענגט פריש בלוט אויפן פלאץ פון די פריערדיגע מיטל יעריגע און עלטערע באזעצענע אנאליסטן זענען אריינגעקומען יונגע מענטשן יונגע מענטשן אין די צוואנציגער יארן און זיי האבן געהאט צוטריט צו אינפארמאציע. וואס לאנגיעריגע וועטעראן אנאליסטן און שפיאנען, הויכראנגיגע באאמטע און אנדערע שפיאנאזש אגענטורן האבן קיינמאל נישט קיין צוטריט אהין. יעצט, אונז ווייסט מען נאך יעצט נישט, מסתמא, רוב פראגראמען וואס די ען-עס-עי האט דעמאלטס אנגעשטעלט אין די צייטן פון אלעקסאנדער, פון דעם דזשענעראל קית' אלעקסאנדער, ווייסט מען נאך אלץ נישט. אבער וויפיל מען ווייסט יא, איז גענוג צו געבן א היפשע השגה ווי ווייט די ען עס עי איז אנגעקומען און איז נאך מסתם היינט אויכעט. למשל, איין פראגראם וועגן וואס מען ווייסט יא, עדווארד סנאודען האט דערציילט פרטים וועגן דעם, איז די פריזם פראגראם. די פריזם פראגראם איז געווען אז די ען עס עי האט אנגעהויבן נישט נאר אונטערהערן נאר אוועקלייגן אינפארמעישן פון די אינטערנעט און טעקנאלעדזשי קאמפאניס, יעדע סארט קאמיוניקאציע וואס שפילט זיך נאר אפ מיט וועמען זיי האבן געוואלט, וועם זיי האבן געוואלט, וויפיל זיי האבן געוואלט, אלע סארט קאמיוניקאציע איז אונטערגעהערט געווארן, אראפגענומען געווארן און אוועקגעלייגט געווארן ביי זיי אויף זייערע קאמפיוטערס, אויף די קאמפיוטער סערווערס פון די NSA. יעצט אונז דארף מען דא געדענקן אז אנדערש ווי ביי רוב פון אונז וואס זענען ברוך השם באפרייט פון די אנשיקעניש, מען רעדט שוין נישט רוחניות אפילו גשמיות, אז די גאנצע לעבן אדער ניינציג פראצענט פונעם לעבן שפילט זיך אפ עלעקטעראניש, טעכנאלאגיש, אויפן אינטערנעט. אבער אין די וועלט אאוט דער, דארטן אינדרויסן פון אונזער מחנה וואו ס'נאך דא אביסל מנוחה, איז כמעט אלע קאמיוניקאציע שפילט זיך אפ עלעקטעראניש, שפילט זיך אפ אויפן אינטערנעט. רעדט שוין נישט פון אימעיל, סאושעל מידיע, מעסענדזשער סערוויסעס. אזוי רעדט מען. טעקסט מעסעדזשינג איז דאך שוין פון די פרימיטיווסטע פארמען פון קאמיוניקאציע היינטיגע צייטן. איז די NSA האט דאס אלעס גענומען ווען זיי האבן אנגעמאכט אויף א מענטש אדער א גרופע מענטשן אז אים דארף מען אונטערהערן, אים דארף מען, דא דארף מען עפעס דערגיין, האבן זיי צוזאם גענומען פון איבעראל אלעס וואס איז דא וועגן דעם מענטש, אין אנדערע ווערטער דאס איז וואס ס'מיינט. נאר צו געבן א השגה וויפיל אינפארמעישן די NSA האט אוועקגעלייגט, לייגט נאך אלץ יעצט אוועק, איז אז א קורצע צייט נאכדעם וואס די פראגראם האט זיך אנגעהויבן, וואס די פריזם פראגראם האט זיך אנגעהויבן, איז די ען עס עי פשוט אויסגעלאפן פון פלאץ וואו צו אוועקלייגן די אינפארמעישאן, און זיי האבן געדארפט אויפבויען א פרישע אזא אזא ספעציעלן פלאץ, א פעסילעטי, ערגעץ וואו אין די מיטל פון אין די מיטן פון א מדבר אין די שטאט יוטא, האבן זיי אויפגעבויט א פלאץ צו סטארן נאר פאר דעם אוועקצולייגן די אינפארמעישאן, וואס האט געקאסט. איבער צוויי ביליאן דאלער צו א געווענליכע הארד דרייוו פון א קאמפיוטער וואס האלט גענוג אינפארמעישן אונז אלע ווייסן מיר קאסט איך ווייס דרײַסיק דאלער פֿופֿציק דאלער הונדערט דאלער מען רעדט פון די געגנט די ען עס עי האט אויפגעבויט א פעסיליטי פאר נאר פאר דעם אוועקצולייגן צו סטארן דעטע וואס האט געקאסט איבער צוויי ביליאן דאלער דאס גיבט אונז א שטיקל השגה פון וויפיל אינפארמעישן מען רעדט דא. איז דאס ווייסט מען שוין קלאר אז די ען עס עי האט שפיאנירט אויף מיליאנען און מיליאנען אמעריקאנער בירגער, מען ווייסט נישט וויפיל, אויף ווי ווייט האט מען יא השגה, מען ווייסט נישט די פונקטליכע נאמבער וויפיל, אבער די שאלה פארשטייט זיך שטעלט זיך וואס איז געווען די רעכט, וואסערע תירוץ האט די ען עס עי גענוצט פאר זיך אליין, לאמיר זאגן בבוא היום צו פארהאלטן, אזוי ווי עס איז שוין געשען איינמאל מיט א וואס פֿינף און פֿערציק יאר צוריק, זיי צו פארהאלטן היתכן. האבן זיי געדארפט האבן עפעס א תירוץ, עפעס א אויסרייד, עפעס א סמך, אויף וואסערע סמך האסטו דאס געטון? און דער תירוץ דערויף האט שוין די דעפיוטי דירעקטאר פון די ען עס עי אמאל ביי א געלעגנהייט געזאגט פאר קאנגרעס, און ער האט געזאגט אז טאמער מאכט זיך אמאל אז די ען עס עי האט א חשד אדער אינפארמאציע אויף א געוויסן יחיד אז ער האט שייכות מיט טעראר טעטיגקייטן, דעמאלטס וועט די ען עס עי. גיין שפיאנירן אויף די קאמיוניקאציעס פון אלע מענטשן וואס האבן א שייכות מיט אים, אראפ דריי מדריגות, דאס הייסט אז לאמיר זאגן דער פארדעכטיגטער איז ראובן, איז די צווייטע מדריגה איז שמעון, שמעון קען ראובן, אבער נאכדעם איז דא אז לוי קען שמעון, אפילו לוי קען נישט דירעקט ראובן, לוי קען נישט, זיי האבן זיך קיינמאל נישט געטראפן, לוי און ראובן ווייסן ניטאמאל אז איינער. איינער פונעם צווייטן אז זיי עקזיסטירן, איז אבער לוי שוין א צווייטע מדריגה קאנעקשאן צו ראובן, און אזוי גייען זיי ביז יהודה, אז די ען עס עי, טאמער האט מען א חשד לאמיר זאגן אויף ראובן, וועלן זיי גיין צו שמעון לוי ביז יהודה, אזוי ווייט וועלן זיי גיין נאכקוקן. יעצט מען דארף א מינוט טראכטן וואס דאס מיינט, אונז האלט מיר דא אז לוי האט שוין גארנישט מיט ראובן, לוי קען זיך נאר מיט שמעון, אבער לוי קען נאך מענטשן, דאס הייסט ביי די דריטע מדריגה קענען שוין זיין פארמישט נישט נאר הונדערטער נאר טויזענטער מענטשן, ממש אזוי שמעון קען א גאנצע ריי מיט מענטשן, און די גאנצע ריי די גאנצע ריי מיט מענטשן קען דאך נאך א גאנצע ריי מיט אנדערע מענטשן, מען קומט זייער שנעל אן צו א מספר פון הונדערטער צו טויזענטער מענטשן אויב ס'פאלט א חשד נאר אויף איינעם, אויב מען וויל באקומען א. א השגה סתם אזוי לשם אילוסטראציע וויפיל מענטשן דאס נעמט אריין איז אנאליסטן שאצן אז רוב מענטשן פון די וועלט זענען פארבינדן מיט אנדערע מענטשן אויב גייט מען אראפ פינף אזעלכע מדריגות דאס הייסט אויב גייט מען ראובן שמעון לוי יהודה יששכר דאס מיינט אז. אז אויב די קריטעריע פון זיין פארבינדן גייט אויף דעם אופן אז יעדער איינער וואס קען א צווייטן וואס קען איינעם וואס קען איינעם וואס קען איינעם אזוי פינף מדריגות אראפ אויב דאס הייסט פארבינדן זענען רוב מענטשן רובא דרובא מענטשן פון די וועלט פארבינדן אז איך קען נאכאמאל אז ראובן קען שמעון. און שמעון קען דאך זיינע מענטשן, און יעדער איינער פון די מענטשן וואס שמעון קען קען אנדערע מענטשן, ביי די פיפטע מדריגה זענען רוב מענטשן פון די וועלט פארבינדן. דאס הייסט עס געבט אונז השגה אז אויב די NSA האט פאר זיך אוועקגעשטעלט אזא קריטעריע אז טאמער פאלט א חשד אויף איינעם גייט מען אונטערהערן און שפיאנירן אויף יעדן איינעם דריי מדריגות אראפ, האט דאס געמיינט טויזענטער מענטשן, פאר יעדן באשולדיגטן, פאר יעדן פארדעכטיגטן יחיד, און טאמער עס זענען געווען מיליאן פארדעכטיגטע, האבן זיי געקענט האלטן חשבון פון די גאנצע וועלט. אקעי, ס'איז אמת אז זיי האבן לכאורה נישט ממש שפיאנירט אויף יעדעם, און נישט ביי יעדן זענען זיי אראפגעגאנגען צו די דריטע אדער אפשר אפילו צווייטע מדריגה, אבער ס'איז גענוג אנצוווייזן וואס דאקומענטן וואס זענען ארויסגעליעקט געווארן פון די ען-עס-עי אליין ווייזן אן, אז. אין בלויז איין יאר האט די ען-עס-עי אונטערגעהערט צען מיליאן די געשפרעכן פון צען מיליאן מענטשן אין שפאניע און פראנקרייך אליין. שפאניע האט בערך א קארגע פֿופֿציק מיליאן מענטשן, פראנקרייך האט בערך א קארגע זעכציק מיליאן מענטשן. זיי האבן איבערגעהערט, אין אנדערע צווישן די צוויי לענדער האבן זיי אונטערגעהערט א צענטל פון די טעלעפאן געשפרעכן אין די צוויי לענדער. סהייסט לאמיר זאגן סוואלט געווען אזא בחינה ווי צווישן וויליאמסבורג און בארא פארק זאל די NYPD די פאליס דעפארטמענט אונטערהערן די געשפרעכן פון פֿופֿצן הונדערט צו צוויי טויזנט אידן פֿופֿצן הונדערט צו צוויי טויזנט אידן פון וויליאמסבורג און בארא פארק זייערע געשפרעכן זענען אונטערגעהערט געווארן זשאסט צו געבן השגה דאס איז וואס אינפארמעישן ווערט ארויסגעליעקט פון די NSA אליין אבער סגייט ווייטער שפעטער איז ארויסגערינען. אז אין טו טאוזענד ענד טען, יאר צוויי טויזנט און צען, האט נישט קיין צווייטער ווי דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט אברהם אבאמא באשטעטיגט אז אנגעוויזן פאר די ען-עס-עי אונטערצוהערן די טעלעפאן געשפרעכן פון די פירער פון דייטשלאנד די קאנצלערין מערקעל, נישט נאר אירע טעלעפאן געשפרעכן נאר אויכעט אירע אימעילס, שפעטער איז ארויסגעקומען אז די זעלבע האט מען געטון מיטן פרעזידענט מיטן דעמאלטסדיגן פרעזידענט פון מעקסיקאו און אנדערע. פינף און דרייסיג פירערס פון לענדער, דאס הייסט די פירערס פון פינף און דרייסיג לענדער איבער דער וועלט, זענען זייערע אימעיל געשפרעכן און זייערע טעלעפאן געשפרעכן, אימעיל קאמיוניקאציע, אונטערגעהערט געווארן דורך די NSA אין יענעם יאר אליין. יעצט ווי אונז האבן דערמאנט פריער, איז די עס זענען געווען זייער אסאך מענטשן, אונז ווייסט מען נאך יעצט נישט וויפיל, אונז ווייסט מען אז די NSA האט צענדליגע טויזנטער אנגעשטעלטע, אונז ווייסט מיר אויכעט אז יענער דירעקטאר פון וואס איז אריינגעקומען אין אמט אין טו טאוזנט און פייוו גענעראל קיעט אלעקסענדער האט אריינגעברענגט פרישע כוחות פרישע יונגע מענטשן וואס האבן אויף אמאל באקומען צוטריט צו געצייג צו טעכנאלאגישע מיטלען אונטערצוהערן די געשפרעכן פון וועם בעיסיקלי פון וועם זיי האבן געוואלט און אונז ווייסט מיר אויכעט אז די NSA האט געהאט די מעגליכקייטן עס צו טוהן אונטערהערן די געשפרעכן פון וועמען מ'האט געוואלט, און אונז ווייסט מיר אויכעט אז די NSA האט זיך אוועקגעשטעלט אז די קריטעריע פון מענטשן וועמען מ'מעג אונטערהערן איז אויך געגאנגען זייער ווייט, אז כמעט יעדן מענטש האט מען געקענט אונטערהערן מיט דעם תירוץ אדער א צווייטן. איז אין עדווארד סנאודן דער וויסל דער וואס האט ארויסגעליעקט די אינפארמעישן צו צייטונגען וועגן וואס ס'טוט זיך אין די NSA, ווען ער איז אריינגעקומען אין בילד, ער האט געזען פאר זיך אז NSA ארבעטערס, מאכן ממש א לעבן, זיי שפיאנירן אויף זייערע נאנטע און פארבינדעטע, משפחה מיטגלידער, ביזנעס שותפים, שכנים, ממש מענטשן וואס האבן נישט געהאט קיין שייכות, זענען נישט געשטאנען צען מייל לעבן א חשד פון זיין פארבינדן מיט טעראר טעטיגקייטן, נאר יענע האבן שפיאנירט אויף זיי סתם פאר זייערע אייגענע פערזענליכע געברויכן אדער אפילו וועגן נייגער נאר. און ווי דערמאנט אז די קריטעריע איז געווען גענוג לויז. אז מען וואלט בדיעבד געקענט טרעפן א תירוץ, און אפילו אויב נישט, האט מען נישט געדארפט קיין תירוץ, ווייל קיינער האט נישט געפרעגט די קשיא, קיינער האט זיי נישט פארגעהאלטן, אויף קיינעם איז נישט געהאלטן געווארן קיין חשבון, און די טויזנטער ארבעטערס, וויפיל ס'זאלן נאר זיין, אפילו צענדליגער נאר, וויפיל ס'זאלן נאר זיין וואס האבן געהאט צוטריט צו די מכשירים, האבן געטון וואס ס'איז זיי נאר איינגעפאלן, וואס ס'האט זיי נאר געשמעקט, און ווי מען קען זיך פארשטעלן אז. צופיל אינפארמעישן אין די אין חזל האבן מיר אונז די מוסר פון תפסת מרובה לא תפסת, ווען מען האט צופיל פון עפעס ווען מען גייט צו ווייט ענדיגט מען מיט גארנישט, ווען מען האט אזויפיל אינפארמעישן קומט מען אן צו א פוינט ווען די אינפארמעישן איז כמעט נוצלאז, ס'איז כמעט יוזלעס. ווייל גיי זוך יעצט אויף די און יענע טעלעפאן געשפרעך, גיי זוך אויף צווישן אזויפיל אינפארמעישן די אינפארמעישן וואס איז באמת טאקע וויכטיג, און אגב די NSA האט אליינס, עט סאם פוינט האט די NSA אליינס מודה געווען, אז די בענעפיטס וואס זענען ארויסגעקומען פון די שפיאנאזש פראגראם זענען זייער קליין אין פארגלייך צו די קאסטן וויפיל דאס האט אפגעקאסט און וואס די פארנעם וואס מען האט אלס געדארפט פאר דעם טוהן איז די בענעפיט דערפון איז געווען כפי ערך זייער קליין אין אנדערע ווערטער יצא שכרו בהפסדו זיי האבן דאס נישט געזאגט אבער זיי האבן געזאגט גענוג אז מען זאל קענען אליינס ווייטער ציען די מסקנא אז לכאורה איז יצא שכרו בהפסדו נישט דווקא די בהפסדו מיינט נישט דווקא אין געלט, פינאנץ, פינאנציעל גערעדט, נאר אויך אין די עוולות וואס זענען דורך דעם באגאנגען געווארן. זי דארף דאך עס פארהיטן, עס דארף היטן אויף די זיכערקייט פון אמעריקאנער בירגער, אויף די וואוילזיין פון די באפעלקערונג, אבער די עוולות און די מיסברויכן קעגן די זעלבע אמעריקאנער בירגער, קעגן די זעלבע אמעריקאנער באפעלקערונג, ווען מען קומט נעמט דאס אלעס אין חשבון, קען מען זאגן לכאורה אז יצא שכרו בהפסדו. אין איין ווארט קען מען עס סאמערייזן אזוי, יעדע זאך און יעדע ווארט וואס איז נאר אמאל געזאגט, געטייפט, אויפגעזוכט געווארן עלעקטראניש אדער מונדליך, שריפטליך, יעדע זאך וואס איז נאר א מענטש האט נאר געזאגט, קאמוניקירט מיט איינעם, אדער געזוכט און געזען, איז ווארשיינליך דא, אוועקגעלייגט א רעקארד דערפון, און אויב איז נישט דא, איז עס זיכער בחזקת אז ס'קען זיין. און לאמיר געדענקן, די ען עס עי האט קיינמאל נישט געהעריג מודה געווען צו די אלע באשולדיגונגען, צו די אלע באריכטן וואס סנאודען האט ארויסגערינען צו די פרעסע, ס'איז געווארן באשטעטיגט א גאב פון דא און פון דארטן, געוויסע חלקים דערפון, אבער דאס זענען זיי אויך מודה. אז געוויסע אינפארמאציע, אויף וויפיל זיי זענען אויך מודה, איז גענוג צו פארשטיין אז זיי קענען צאמשטעלן ווי מ'זאגט א פראפייל, עס באקומען א השגה אויף יעדן מענטש, ווער ער איז, וואס זיינע אינטערעסן זענען, מיט וועם ער איז אלס פארבינדן, וואס זיין שייכות איז מיט דעם און מיט יענעם, און דאס איז שוין די אינפארמעישאן וואס די ען עס עי אליין איז מודה אז זיי האבן. די ען עס עי זאגט אז זיי האבן בעיקר עפעס וואס מ'רופט מעטא דעטע. מעטא דעטע איז. אינפארמעישן וועגן אינפארמעישן, א פשוט'ע דוגמא אויף דעם וואלט געווען, לאמיר זאגן ווען עס איז דא א א בוק, א בוך, א ספר, די ספר, די בוך ענטהאלט אינפארמאציע, דעטע. נאכדעם איז דא אינפארמאציע וועגן דעם בוך, ווער האט עס מחבר געווען, וויפיל זייטן האט עס, ווען איז עס ארויסגעקומען, וויפיל שטיק זענען געדרוקט געווארן, דאס הייסט מעטא דעטע. איז די. אינפארמעישן וואס די ען עס עי אליין זאגט כאילו אז זיי האבן נאר צאמגענומען מעטא דעטע איבער אמעריקאנער בירגער, אמעריקאנער און אויסלענדישע וועם ס'זאל נאר זיין, האבן זיי אלע טעלעפאן נומבערס וואס יענער האט אין זיין קאנטעקט, אין זיינע קאנטעקטס, זיי ווייסן אויכעט וועלכע נומבערס ער האט אלץ גערופן, ווי אפט ער האט צו זיי גערעדט, וואו ער איז געווען ווען ער האט צו זיי גערעדט, ווי לאנג די געשפרעך האט גענומען. איז די אינפארמעישאן איז גענוג פאר א קאמפיוטער פראגראם, נישט דווקא אזא סאפיסטיקירטע ווי די ען עס עי, נאר א קאמפיוטער פראגראם וואס איז דא צו באקומען פאר יעדן איינעם עוועילעבל פאר אפאר דאלער, צוזאמצושטעלן א גענוג קלארע בילד אויף יעדן מענטש פון וועמען מען האט די אינפארמעישאן, וואס די ען עס עי איז שוין יא בהחלט מודה אז זיי האבן, און אונז ווייס מיר אז זיי האבן אסאך מער ווי דעם. און אונז קען מיר אויכעט זאגן מיט כמעט זיכערקייט אז די פראגראם האט זיך קיינמאל נישט אפגעשטעלט, נישט די פריזם פראגראם, און זיכער נישט די אנדערע פראגראמען וועגן וועגן וועלכע מען ווייסט נאך אלץ נישט וואס האט דערווייל נישט ארויסגערינען. איז איין ווארט נאר, ווי פריער דערמאנט, די אינפארמעישן איז אזוי סאך אז ס'איז נישט דא קיין מענטש וואס מען קען זאגן אז ער קוקט אלעס דורך, דאס הייסט די אינפארמאציע ווערט ווערט צוזאם גענומען, געזאמעלט, אטאמאטיש דורך קאמפיוטערס, דורך פראגרעמס, און ס'איז נישט דא די מענטש, ס'איז נישט דא גענוג מענטשן אפילו אלעס דורך צו קוקן. אבער די נקודה איז אז ס'איז דא. לאמיר זיך נאך פרובירן פארשטעלן. סתם ווי מען זאגט. פאר די היכי תמצי שבו אז עקטשעלי וועט איין טאג ארויס ליעקן, כ'ווייס נישט צו עימיצער האט געלונגען צו העקן די NSA אדער עקטשעלי גייט די בארג די ים פון אינפארמעישאן וואס איז דא דארטן וועט ארויס ליעקן צו די עפענטליכקייט. איי איי איי, די וועלט וועט איבערגעקערט ווערן מיטן קאפ אראפ און מיט די פיס ארויף, די וועלט וכל אשר בה, די גאנצע מענטשהייט. נאר די אינפארמעישאן איז יעצט אויך דא, ס'איז עוועילעבל, און ס'איז דא ווער ס'זעהט עס, אויבן.

נישטא צו באהאלטן, נישטא צו שפילן געימס, מען זאגט וואס ס'באדערט, מען זאגט וואס טוט וויי, מען זאגט וואס מען וויל, כמו שהיא, ער ווייסט עס סיי ווי, די ענין פון רעדן צו אים איז דאך נאר, אזוי האט מען אונז געהייסן טון, דאס האט מען אונז געהייסן, אזוי האט דער אייבערשטער געמאכט אז ס'זאל ארבעטן די וועלט, אז דאס איז א פעולה וואס דער מענטש דארף טון ווען ער וויל עפעס. אבער, מען קען דארטן זיין ווי מען זאגט נאטירליך, מען קען רעדן נאטירליך, זאגן וואס מען וויל, ארויסזאגן אלעס וואס מען האט צו זאגן, אלעס וואס מען פילט, און מען ווייסט עס סיי ווי דארטן. און דאס איז א גוטע זאך, ברכה און הצלחה.